שלום עליכם, דא רעדט ישעיה שעפער, ברוך הבא אין דעם אידישן קלאנג ארכיוו אויפן נאמען פון פרענסיס בראנד, א פראיעקט פון דעם אידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס.

איז אביסל שפעטליך, ווי מען זאגט, מיר לויפן, מיר זענען ביהיינד דריי פערטל שטונדע, און כדי אנצולויפן די צייט וועלן מיר מוזן אביסל מקצר זיין, איך באנוץ אלע שפראכן אזוי ארום אז די די רעפעראט

אויף דאס מאכט פון פארשיידענע דאקומענטן, אבער מיר דוכט זיך אז וויבאלד איך וואלט איצט געוואלט האלטן דעם רעפעראט וואלטן מיר נישט געהאט קיין געלעגנהייט אויסצוהערן די באריכטן פון די סעקציעס, דאס זאל געווען א שאד. אויך נישט די רעקאמענדאציעס און די דיסקוסיע וועגן די רעקאמענדאציעס דעריבער, ווי שווער דאס זאל נישט זיין פאר א רעדנער וואס האט זיך צוגעגרייט אין דער גרויסער האוועניש אין וועלכער מען איז געווען אפילו צו זארגן פאר ענינים וואס געהערן געווענליך נישט צו קיין רעדנער, אבער. איז דאך פיל איך אז וואלט געווען בעסער איך זאל אפדרוקן דעם דאזיגן רעפעראט און איך זאל אייך אים ארויסשיקן. איך וועל איך וויל אייך געבן א באמת א מעגליכקייט דורך א געוויסע צייט, מ'האט אונז ליידער צום בעדויערן אריינגעשטופט אין א סדום-בעטל פון פון זייער ווייניג צייט,

דער ערשטער באריכט וואס מיר וועלן הערן, אנטשולדיגט איידער איך גיב דאס געב דאס איבער, איז איך האב איך וועל נאך האבן א געלעגנהייט צו זאגן עפעס וועגן דער קאנפערענץ צום סוף, ווייל פריינט סאל העיס מוז זיין ביי און מיר ווייסן אז ער מוז טאקע זיין ביי אן אנדער געלעגנהייט, און דעריבער וועלן מיר דאס ביסל צייט וואס מיר האבן רעזערווירט פאר אים

און מיר וועלן טאקע גלייך צוטרעטן, ווייל ווי שוין געזאגט איז דא ווייניג צייט פאר דעם, און איך וועל בעטן איצט דאקטער ישראל שטערן זאל קומען באריכטן. אנטשולדיגט, עס זענען געמאכט געווארן אזויפיל ענדערונגען אז.

אבער ס'איז געווען א שטיקל טעות ווייל וועגן מיר האבן טאקע גערעדט וועגן א גאנצן אנדער פראבלעם וועגן דעם גאנצן ענין קאמוניקאציע מיטלען און ווי אזוי איינצופירן אידישע מאטריאל אין די קאמוניקאציע מיטלען דאס הייסט אויף טעלעוויזיע אויף ראדיא אין דרוקוועזן און אין טעאטער. אויב מיר וועלן נעמען ערנסט די ווערטער פון דעם חשוב'ן מיניסטער טרעמבלעי, וועלן מיר גלייך פארשטיין אז דער ענין קאמוניקאציע מיטלען דארף טאקע און מוז טאקע שטיין אויפ'ן אויבנאן, ווייל ווי ער האט געזאגט טאקע זייער ריכטיג אז מיר לעבן אין א אינדוסטריאליזירטער געזעלשאפט, איז דאס גערעדטע ווארט פון איין מענטש צום צווייטן איז עס ניט גענוג, מיר מוזן מיר מוזן אויסנוצן די מאדערנסטע מעטאדיק וואס איז נאך פאראן כדי צו קאמוניקירן אונזער קולטור צו א צווייטער. כ'וועל ליינען די רעזאלוציע, איך בין באמת כ'בין אין א פארלעגנהייט, פון אלע מענטשן דארף איך ליינען די רעזאלוציע אויף ענגליש, כאטש איך שעם זיך דאס צו טון, מיר האבן עס געשריבן אויף ענגליש און מיר האבן דאס ארומגערעדט אויף ענגליש, האב איך דערפאר א תירוץ אז נישט, כ'ליין עס אויף ענגליש פארוואס? כדי נישט נאר עמך זאל פארשטיין נאר אפילו די מי יודע'ניקעס דאס איז אונזער נעאלאגיזם פאר עסטעבלישמענט, אפילו די מי יודע'ניקעס וואס זאגן אז זיי קענען אזוי גוט נישט, זאלן אויך קענען פארשטיין. איך וויל אז איר זאלט זיך צוהערן מיט קאפ, ס'דא דא, מיר האבן דא אסאך פרטים, מיר האבן געארבעט איבער דעם, מיר האבן געהאט איין סעסיע און דערנאך דאס האט זיך געשלאסן, האבן מיר זיך ווידער געטראפן, ווייל מיר האבן געזען אז מיר האבן נישט קיין קאנקרעטע רעזאלוציעס, האבן מיר זיך ווידער פארזאמלט, ווידער זיך אוועק געזעצט און אויסגעארבעט דעם דאזיגן פלאן. איז הערט זיך גוט צו. Resolve, We support the establishment of the full time position of an Executive Director as outlined in the General Resolution, און איך מיין אז נאכדעם וועט איר הערן וועגן דעם, איין פאזיציע א פארטפעל אזוי צו זאגן,

אן אלל עדיוקעישאנעל לעוועלס. איך בין זיכער אז די גרופע וואס האט דיסקוטירט דערציאונג פראבלעמען איז אויך, איז אויך געקומען צו אזא באשלוס. טו. קריעישאן אוו עי טרענסלעישאן סענטער טו קאמישאן, ריוויו, עדיט ענד פאבליש טרענסלעישאנס אוו אידיש ווארקס. דאס איז זייער וויכטיג. קריעישאן אוו א טרענסלעישאן סענטער. דריי. קריעישאן אוו א דזשורנאל

איז פאקטיש וואלטן מיר שוין נישט געדארפט געבן קיין באריכט, און אונזער רעזאלוציע קאמיסיע האט געהאט באשלאסן אז אלע רעזאלוציעס ווערן אריינגעלייגט אין א טעקע, און בלויז א תמצית דערפון וועט געליינט ווערן, אזוי אז איצטער איז דא א פראגע פון דופליקאציע, כמעט א טייל פון די רעזאלוציעס ווען דא געליינט געווארן זענען אנגענומען געווארן ביי אלע סעקצ- דורך אלע סעקציעס. איך וועל אייך איבערגעבן א קורצן באריכט פון אונזער שרייבער און ליטעראטור און פרעסע סעקציע. קודם כל האבן מיר זיך מקדם געווען און מיר האבן נאך געהאט אן עונג שבת אין רעקאנסטראקשעניסט שול פרייטאג אוונט, וואו מיר האבן אויכעט גערעדט וועגן די זעלבע פראגן וועלכע שטייען אויפן סדר היום. חבר יעקב גלאטשטיין האט פאר אונז גערעדט, און ס'איז זענען געווען אנדערע רעדנער ווי רחל קארן, חבר גלעי, חבר עלבערג, און אזוי ווייטער. ביי דער היינטיגער סעסיע אינדערפרי האט גערעדט אדא לאפין, פון טאראנטא, די טאכטער פון גרויסן פאעט אפרים אויערבאך, אסאך פון אייך האבן אפשר דאס בוך אדעס לידער בוך אויף וועלכע אונזערע קינדער זענען דערצויגן געווארן, און דאס איז די זעלבע אדה, אזוי אז איר זעט אז ס'איז דא נאכוואוקס און אדה האט פאר אונז געהאלטן א לעקציע אויף דער טעמע צי איז מעגליך אידישע ליטעראטור אין אנדערע שפראכן. איר רעפעראט וואלט געדארפט געהערט ווערן פון אלע פון אייך, און זי האט עס געווען געקענט האלטן נאך לענגער ווי זי האט עס געהאלטן. ס'איז געווען באמת אן איבערבליק איבער. דער ליטעראַטור, דער וועלט-ליטעראַטור דאָרט, וווּ ייִדן זענען געווען אַקטיוו אין איר, סײַ אַלס ייִדן, סײַ נישט אַזוי ייִדיש, און איך קען זיך נישט איצט אַרײַנלאָזן און איבערגעבן אײַך גענוי אַלע פּרטים, דעם סוף-פּסוק קען איך אײַך זאָגן, אַז זי איז געקומען צום באַשלוס, אַז דאָס, וואָס בלײַבט לעולם, אויף אייביג אינעם אידישן אוצר אויף צו טראגן ווייטער די ירושה, קען נאר זיין אין נאציאנאלע אידישע שפראכן, און היינט מיינט עס פאר אונז אידיש און העברעיש. דערנאך האט אונזער באליבטע רחל קארן גערעדט וועגן דער אידישער ליטעראטור אויף אידיש, און די הארציגקייט און די נשמה'דיגקייט וואס איז דא אין איר, און אויך דא וואלט זיך געלוינט דאס צו הערן נאטירליך פאר אלעמען, אבער ליידער איז עס נישט מעגליך געווען דאס צו הערן נאר פאר א קליינע גרופע, און ווי אלעמאל נאטירליך רחל קארן האט וואס צו זאגן און זי ווייסט ווי אזוי דאס צו זאגן, מיר האבן אנטדעקט א נייעם טאלאנט אין איר. זי קען זיין א זייער גוטע שוישפילערין, אויב איך מעג נוצן אזא דייטשמעריזם מיטן הסכם פון יוגנדרוף, און דערנאך האבן מיר געהאט דאס וואס מיר זוכן און וואס מיר קענען זייער ווייניג געפינען דא ביי אונז אין אייגענעם לאנד. געפינען מיר זייער גרויסע שוועריגקייטן, כאטש אסאך זענען געלאדענט געווארן אז זאלן קומען, דאס מיין איך, מיר זוכן א קאנטאקט מיט די נישט אידיש רעדנדיקע וועלכע זענען דאך באאיינפלוסט און זיי פילן אידיש אלס א געוויסן קולטורעלן פאקטאר אין זיך, א געוויסע נשמה. פאקטאר, עלעמענט, אין זיך. און כאטש אסאך זענען געלאדענט געווארן, דאך זענען מיר נאך אלץ מערסטנס טייל, גאט צו דאנקען, אידיש רעדנדיקע. איך זאג גאט צו דאנקען אז מיר קענען אנפילן קיין עין הרע אזעלכע זאלן, נאך גרעסערע זאלן ווען מיר זאלן האבן מער וויזשן. מיר האבן געהאט מיט זיך נעים קטן וועלכער איז א קינד, פון דעם עלטסטן יידישן יישוב פון בבל, פון איראק היינט, אזוי צו זאגן, דעם יישוב וואס ווערט איצט אזוי געפייניגט אין דער וועלט. ער איז א וואונדערבאר טאלאנטירטער מענטש, ווי איך דארף אים פאר אייך נישט פארשטעלן, איר ווייסט אז זינט ער איז געקומען קיין קאנאדע אין דער קורצער צייט האט ער געמאכט זייער א גרויסן רושם, דא אין לאנד, און ער זיצט אויבן אין קענעדע קאונסיל און ווען איך הייב אייך אן אויסצורעכענען זיינע יחוסן וואלט איר נישט געגלייבט אז ער איז נאך אזא יונגער מענטש, און דער דאזיגער נעים קטן האט אונז נאכאמאל באשטעטיגט אז ס'איז דא אידישע צייט און אידישער שטח וועלכס איז איבער צייט און איבער שטח. זיין הויפט געדאנק איז געווען.

פונעם אשכנזישן און מזרח-אייראפעישן יידישן יישוב, האט ער באמערקט ביי די יידישע שרייבער פון מזרח-אייראפע, פון צענטראל-אייראפע, אזא אומדערווארטעטע זאך, פאר אים איז דאס געווען זייער אומדערווארט, ער האט געמיינט אז דער מזרח-אייראפעישער יישוב פארשטייט נישט, קען נישט פארשטיין דאס עקזאטישע, מזרח'דיגע אידנטום. צום סוף האט ער געזען אין דער אידישער ליטעראטור, אז אין דער אידישער ליטעראטור פארשטייט מען גאנץ גוט אלצדינג וואס איז געשען אין בבל. און פונקט אזוי להיפוך, זאגט ער, כאטש ער איז נישט קיין אידיש-רעדנדיגער און איז נישט ערצויגן געווארן אויף דער אידישער ליטעראטור אין אידיש, קען ער אויכעט באַנעמען אונדז, אונדזער איצטיקן ייִדישדיקן קולטורעל לעבן און ייִדישע קולטורעלע שאַפֿונגען. און דאָס איז פֿאַר אונדז נאַטירלעך אַ געוויסע דערמוטיקונג, אַז ס'איז מעגלעך אָנצובינדן קאָנטאַקטן מיט די, וועלכע זענען נישט דווקא דערצויגן געוואָרן, על טהרת הידיש. דאס זענען געווען אונזערע הויפט פאנעליסטן, און דערנאך האט זיך אנטוויקלט א דיסקוסיע, אלע דעבאטאנטן זענען געשטאנען אויף די געהעריגע הויך און ס'וואלט זיך געלוינט איבערצוגעבן, ס'האבן זיך א גרויסע צאל מענטשן, שרייבער, זשורנאליסטן, באטייליגט. אין דער דאָזיקער דיסקוסיע, יעדער איינער האָט געהאַט וואָס צוצוגעבן, טייל האָבן געגעבן זייער פּראַקטישע רעזאָלוציעס, וואָס אַ טייל פון זיי האָט דוד ראָסקיס שוין געלייענט, אַנדערע זענען שוין דאָ אין דער טעקע, און איך וועל זיך אויף דעם נישט אָפּשטעלן. איך וועל בלויז זאָגן, אַז מיין איינדרוק איז געווען, זינט איך בין צוגעצויגן געוואָרן צו דער דאָזיקער אַרבעט פאַר דער יידיש-קאָנפערענץ, אז די הויפט אויפגאבע איז געווען צו דעמאנסטרירן, ווי איך האב גלייך שוין געזאגט, אז אידיש לעבט. און דאס האט זיך אויכעט געפילט ביי די ביי אונזער ארבעט סעקציע. ס'איז אבער אויכעט געווען איין זאך וואס מיר האבן פריער ביי זיצונגען גערעדט וועגן דעם, ס'האט זיך ארויסגעפילט, א געוויסע אנטוישונג איבערהויפט ביי דעלעגאטן וואס קומען פון אנדערע שטעט, זיי זענען געקומען גלייך מיט פראבלעמען וואס זיי האבן געוואלט פראקטיש דא לעזן, אין דער צייט ווען די קאנפערענץ איז מערסטנטייל געווען דעמאנסטראציע. נו מוז איך זיי טרייסטן און איך האב זיי געטרייסט אז לאמיר האפן. אז די רעזאלוציע, די הויפט רעזאלוציע, מיר האבן איין הויפט רעזאלוציע דא וואס איז שוין דערמאנט געווארן און וואס וועט נאך דערמאנט ווערן, אז אויב די הויפט רעזאלוציע וועט דורכגעפירט ווערן אין לעבן, וועט זיך עפעס א ריר טון פון טויטן פונקט, און דאמאלס וועלן דעטאלן און באזונדערע רעזאלוציעס קענען באטראכט ווערן. דער ענטוזיאזם האט איבערגעשטיגן יעדן איינעמ'ס דערווארטונגען. ליידער אין די לעצטע יארן זענען מיר געווארן זייער אומגלויביג אין אונזערע אייגענע כוחות, און דעריבער האבן מיר נישט געהאט אלע זאכן זאלן אזוי קלאפן ווי ס'דארף צו זיין. וואס איך וויל פארענדיגן מיט דעם איז, אמת איז אז כאטש ס'איז געווען אזא גרויסער יום טוב, וויל איך נישט דא גיין גיסן קאלט וואסער און עמיצן מאכן נישט יום טוב'דיג, ס'איז נישט מיין אויפגאבע דאס צו טון, אבער איר ווייסט אלע אז עס איז נישט אזוי יום טוב'דיג,

האלט אט אט ביים פארשווינדן פון אונז, אדער איז אין דער געפאר צו פארשווינדן פון אידישן לעבן, אזוי ווי זאלץ אין וואסער, אדער צוקער אין וואסער, אדער וואס איר ווילט. און דאס איז אפשר איינע פון די סיבות וואס אונזער אזוי גערופענע עסטאבלישמענט הייבט זיך אן אביסל צו רירן. עס דארף מען און עס איז גוט וואס ס'איז דא אזא דעמאנסטראציע וואס אפשר וועלן זיי דערזעהן אז אידיש איז נאך א יש און מען דארף זעהן טוהן וואס מען דארף כדי דאס צו היטן צו פלעגן און אויפצוהאלטן. איך וויל אבער זאגן איין ווארט בלויז. וואס מיר הערן אלעמאל, אידיש גייט אונטער, אידיש שטארבט און אזוי ווייטער. און אז מען גיבט שוין אריין א גוט ארטיקל אין סטאר אדער ערגעץ וואו אנדערש, וועט זיך שוין געפינען דארט עמיצער, א, כ'וויל אים נישט אנרופן ביים נאמען, אדער זי, אדער עמיצן, ער מוז ארויפשטעלן אזא מין קעפל אז ס'זאל אייך אריינגיין גלייך אט דא אין הארצן אריין. ס'מוז אלעמאל זיין אז ס'שטארבט. נאר איך שרעק זיך נישט וועגן דעם טויט, דארף מען זיך צוגרייטן צו דעם. טויט איז א נאטירליכע זאך, עס איז נישטא וואס צו שעמען זיך דערמיט, מען דארף זיך נישט אזוי דערשרעקן דערפאר. אבער איך וויל בלויז פאזירן איין זאך וואס איך וויל אז די חברים און פריינד, פון אידישן קאנגרעס און אנדערע געזעלשאפטליכע טוער זאלן זיך וועגן דעם פארטראכטן. לאמיר אננעמען אז מיר גייען אונטער און מיר שטארבן. לאמיר דאס אננעמען פאר א מינוט. מיר האלטן זיך אבער פאר קולטורעלע מענטשן.

האלב ביי אונטערגיין. אזא געפאר הענגט אויף אונז שוין טויזנטער יארן, אויפן אידישן פאלק אלס א גאנץ, די וועלט אלס א גאנצע, ווען זי זאל זיין קולטורעל, נישט נאר די אידישע, ווען זי זאל האבן א געוויסן באמת, וואלטן זיי זאלן נישט קענען שלאפן איין נאכט אזוי ווי מיר קענען נישט שלאפן. וואלטן זיי צונויפגערופן אלע גלחים און אלע קולטורעלע אינטעליקטואלן און אפילו די ניו לעפט און די אולד לעפט און די היפיס און די יפיס וואלטן געדארפט קוקן אט איז דא א פאלק וועלכע האט אין דער וועלט אריינגעבראכט ליכט

פארוואס דארפן מיר זיך בעטן? פארוואס דארפן מיר קומען כעני בפתח? מיר טראגן אין זיך דעם אייביגן פלאם. מיר זענען געגאנגען דורך שייטער-הויפנס. מיר זענען דער אוד מוצל מאש. פאר אונז דארף מען האבן רעספעקט. און די אידישע קהילה איז רייך, ס'נישטא קיין ארעם קהל, די אידישע קהילה איז אונז שולדיג, מיר מאנען דעם חוב, און מיר דערווארטן אז די אידישע קולטור זאל נישט געלאזן פאלן ווערן, מיר דערווארטן אז אלע אנשטרענגונגען זאלן געמאכט ווערן, און א צעטל וועלן מיר אויסרעכענען אויב אונזערע פירער וועלן טאקע מאכן מיט זיך א חשבון הנפש, און דאמאלס וועט מען מער נישט זאגן וועגן שטארבן, מען דארף רעדן וועגן לעבן!

ס'איז געווען באמת א פארגעניגן צו זען בלויז דעם אנפאנג פון דער סעסיע פאר אידיש און אידישער דערציאונג, בעת דער זאל האט זיך לאנגזאם גענומען אנפילן, און דער באזוך איז געווען אזוי גרויס וואס מ'האט קיינמאל נישט געקענט דערווארטן. מיר שטייען איצטער פאר שבועות, פאר מתן תורה, דעם יום טוב פון מתן תורה, און ס'כדאי צו דערמאנען א קליינע ליגענדע, א ליגענדע ווי אזוי דער רבונו של עולם איז געקומען צום אידישן פאלק, מאכנדיג דאס קורץ, און פארגעלייגט די אידן די תורה. נאר מיט א תנאי אז די אידן וועלן געבן א געוויסע גאראנטי, א גאראנטי אז זיי וועלן די תורה אפהיטן. די אידן זענען געווען אין א פארלעגנהייט, וואס פאר א גאראנטי קען מען געבן, קען מען געבן דעם רבונו של עולם, וואס זאל האבן באמת א ווערט פון א גאראנטי? ביז, און אייך איז אלעמען באקאנט ווייזט אויס די ליגענדע, ס'האט זיך ארויסגעזאגט א קלוגער איד, לאמיר געבן אלס א גאראנטי אונזערע קינדער. אונזערע קינדער וועלן זיין די בעסטע גאראנטי פאר דעם אויפהאלט און פארן אפהיטן פון דער תורה. מיר האבן געהערט, איר האט געהערט דעם באריכט פון דער יוגנט גרופע, און ס'איז געווען א פארגעניגן צו הערן.

צוליב געוויסע שטערונגען האבן מיר אנגעהויבן שפעטער און עס איז נישט געווען גענוג צייט, געוויסע מענטשן פון די פאנעליסטן האבן געמוזט פארקירצן זייערע רייד, און דער עיקר וואס עס האט געזאלט זיין אן ארבעט סעסיע בלעז א ווארקשאפ איז עס פארדעם געווען א צו גרויסער עולם, אבער כן ירבו. ס'מאכט נישט אויס. ס'איז געווען אן ארבעט סעסיע, א ווארקשאפ מיט א גרויסער אודיענס, רופט עס אן מיט אן עולם. א שאדן וואס ס'איז נישט געבליבן גענוג צייט פאר מענטשן פון עולם וועלכע זענען געזעסן און מ'האט געקענט מערקן אז זיי ווארטן אומגעדולדיג זיך ארויסצוזאגן מיט א ווארט. בעטן מיר ביי אייך ענטשולדיגן פאר דעם. אין דער צייט פון דער סעסיע זענען ארויסגעזאגט געווארן, פארשטייט זיך, א סך ליבעס-דערקלערונגען און לויב-געזאנגען פאר אידיש. זענען אויך א פאר טענער געווען פון פעסימיזם, אבער עס האט נישט אריבערגעכאפט די מאס

אייניקע פון די רעקאמענדאציעס, פארשלאגן, וואס זענען געמאכט געווארן אין משך פון דער סעסיע פון פארשידענע רעדנערס. איינס, אידיש איז א טייל פון אידישן זיין און באוואוסטזיין.

אריינצופירן דעם לימוד אידיש אויף א בכבוד'יגן אופן. עס זאלן געשאפן ווערן אויסצוברייטערן פאנדן ארויסצוגעבן לעה'ן ביכער, טעקסט ביכער און אנדערע הילפס מאטעריאלן פאר שפראך לימוד אין אידיש, אין וועלכער מיר נויטיגן זיך אזוי שטארק. ווען איך רעד פון פאנדן מיין איך אפשר נישט קיין הונדערט טויזענט דאלער, אפשר אביסעלע ווייניגער, אבער פאנדן דארף מען האבן אויף דעם. אין ליכט פון די ענדערונגען וואס זענען פארגעקומען אין אלגעמיינעם און אין אידיש געזעלשאפטליכן לעבן, דארף געשאפן ווערן א קאמיסיע וואס זאל באשטיין פון מחנכים, סאציאלאגן און פסיכאלאגן און טוערס אין אידישער דערציאונג וואס זאלן אנאליזירן און רעווידירן דעם אידיש פראגראם אין די שולן, און אט די קאמיסיע זאל אויך זוכן וועגן און מיטלען ווי אזוי צו באווירקן די יוגנט אז זי זאל וועלן און קענען פארזעצן זייער אידישע דערציאונג, וואס דאס אליין וועט אויך מיינען א המשך און קיום פון אידישן לשון. האפנדיג אז א טייל, אפילו א טייל, פון די אלע רעקאמענדאציעס וועלן ווערן באשלאסן

קומט צום
ווי איר אלע ווייסט איז לויט דעם פראגראם האט געדארפן זיין אן אפטיילונג פון רעליגיעזע טעטיגקייטן וואס מען זאל באטראכטן וואס זיי קענען ביישטייערן צו דעם ענין פון פארשפרייטן אידיש און אידישקייט אין מאנטריאל. ווען פראפעסאר לערמער און דוד ראם זענען געקומען צו אונז רעדן וועגן דעם, האבן מיר געהאלטן אז פאר רעליגיעזע אידן צו רעדן און ערמוטיגן זיי אדער וועקן זיי וועגן רעדן אידיש איז אן איבעריגע זאך, ווייל ביי רעליגיעזע אידן איז אידיש א טייל פון זייער שפראך, א טייל פון זייער דענקען, א טייל פון זייער אידישקייט, א טייל פון זייער גאנצן מהות. אבער ליידער צום באדויערן האט זיך פארשפרייט די מחלה פון נישט וועלן רעדן אידיש אין אידישע שולן און בתי מדרשים און סינאגאגס ווי אזוי איר ווילט עס אנרופן און בתי כנסיות און מיר דענקען אז ס'איז דער חוב פון די מנהיגים פון רעליגיעזן אידנטום צו זען אז די שולן זאלן זיך באנוצן מיט די אידישע שפראך, ווייל נאר די אידישע שפראך האט דעם כח צו באווירקן דעם אידישן קאפ און דעם אידישן גייסט. און איך וויל אייך זאגן, איר ווייסט, איך וויל נישט זיך אנטון אין א מאנטל פון א אידישיסט, איך בין עס קיינמאל נישט געווען און איך וועל עס קיינמאל נישט זיין, אבער ביי מיר איז אידיש דער ציל, דער שליסל וואס מען קען צוקומען צום אידישן הארץ און צו די אידישע נשמה. און איך טראכט אז די וואס זיי דענקען אז אידיש און אידישקייט קען מען אפטיילן, די אליין פארשטייען נישט וואס אידישקייט שטעלט מיט זיך פאר. און אלס אלס א מחנך, אלס א מענטש וואס איך גיב זיך אפ מיט ערציאונג, אדער ווי מען זאגט מען זאל עס אנרופן מיטן אמת'ן אמאליגן אלטן אידישן לשון א מלמד, איז פארשטיי איך ווי וויכטיג עס איז. צו ערציען די קינדער מיט די שפראך וואס מיר זענען דערצויגן געווארן, און מיט די שפראך וואס אונזערע עלטערן זענען דערצויגן געווארן, און מיט די שפראך וועלכע מ'האט אויפגעהאדעוועט טויזנטער טויזנטער משפחות און דורות וואס האבן אנגעהאלטן אידישע טראדיציע און אידישן המשך אונטער די שווערסטע באדינגונגן. און איינער פון די טעמים וואס ער ברענגט אן אין מדרש פארוואס אידן זענען ארויס פון מצרים איז איינער פון די טעמים איז שלא שינו את לשונם אז זיי האבן נישט פארענדערט זייער שפראך מיט וועלכע זיי זענען געוואוינט געווען צו רעדן, זיי האבן זיך נישט אסימילירט מיט די מצרישע שפראך. און דאס ווערט געברענגט אין מדרש, און אין מדרש איז נאך דענסמאלט זיכער נישט געוועזן דא דער מין אידישיסטן, נאר עס ווייזט אויס אז דאס איז א טייל פון אידישקייט, צו רעדן אידיש און צו דענקען אידיש און צו פילן אידיש, אט דאס איז א טייל פון אידישקייט. נאך א זאך וואס איך האב באמערקט, איך לעצטנס האב איך א קאלום אין קענעדער אדלער, און איך האב עס באמערקט וואס איך האלט עס זייער וויכטיג, ייִדישע שולן און ייִדישע בתי-מדרשים און סאָסײַעטיס און אינסטיטוציעס מוזן זיך באַנוצן מיט די ייִדישע צײַטונג דאָ אין מאָנטרעאָל, ווײַל די ייִדישע צײַטונג אין מאָנטרעאָל דערגרייכט צו דעם ייִדישן מענטש, און דער פֿאַקט איז, אַז ס'איז אַן עוולה און ס'איז אַ פֿלעק אויף די אידישע מאנטריאל וואס די צייטונג האט געדארפטן ווערן רעדוצירט צו איין מאל א וואך, ס'איז געוועזן די איינציגע, און דא וויל איך ווייטער זאגן אלס רעליגיעזער איד, דער קענעדער אדלער געווען די איינציגע צייטונג אויפן נארט אמעריקאנער קאנטינענט וואס איז נישט ארויסגעגאנגען שבת און יום טוב, ער איז געוועזן די איינציגע צייטונג ביז ביז ווען ביז ווען ס'איז געווען א טעגליכע צייטונג, ער איז געוועזן די איינציגע אין מאנטריאל, די עיר ואם בישראל, וואס זי האט א נאמען פאר אזא מין שטאט וואס זי שטיצט אלעס און אלעמען, האט קען נישט אויסהאלטן די אידישע צייטונג, דאס איז עפעס אין וועלכע איך האלט אז די קאנפערענץ דארף זיך אפגעבן מיט פראקטישע מעשים וואס דאס איז בנוגע צו די אידישע בתי כנסיות און בתי מדרשים דארפן זיי זעהן אז זאלן געבן אנאנסן און רעדן וועגן דעם אז מען זאל אבאנירן די אידישע צייטונג. וואס אנבאלאנגט די אנדערע רעזאלוציעס וועלכע ס'איז אנגענומען געווארן וואס האט געדארפן אנגענומען געווארן ווייסט איר מיינע פריינט אז היינט איז געוועזן די לוויה פון דעם פון דעם יושב ראש פון ועד הרבנים הרב רבי יהושע הלוי הירשהארן וועלכער איז געשטארבן נפטר געווארן דאנערשטאג ביינאכט און צוליב דעם און איך קום טאקע יעצט פון די פון די לוויה און צוליב דעם איז האט נישט געקענט פארקומען אט דער די די אפטיילונג וועלכע מען האט געפלאנט אבער אנגענומען געווארן ביי מערערע מיטינגען און איך דענק אז מען דארף עס אויספירן אויספילן און לפועל אז מען זאל זען דעם אידישן רעליגיעזן עלעמענט צו צו אויפצווועקן אז ער זאל מאנען ביי די רבנים און ביי די רבי'ס און אומעטום ווי ער קומט אז מען זאל זען אז מען זאל רעדן אידיש, מען האט אויך געטראכט אז מען ס'זאל ווערן געשאפן אין די שולן א קרייז אין וועלכע מען זאל. מען זאל פון מען זאל רעדן און אויך אויפווייזן די רעליגיעזע ליטעראטור וואס וואס איז געשריבן געווארן אין אידיש, די פארשידענע זאכן וואס איז פארהאן פון די חסידישע רביים פון בעל שם טוב ביז די היינטיגע רביים וואס איז פארהאן אין אידיש, און אזוי ארום וועט מען דערציען א דור וואס ער וועט פארשטיין אז אידיש און אידישקייט גייט האנט מיט האנט. איך דאנק אייך. און איצט האב איך דעם כבוד פארשטעלן מיין שותף, און דאס איז פראפעסאר ארטור לערמער, דער מיטפארזיצער פון דער נאציאנאלער קאנפערענץ פאר אידיש און אויך דער פארזיצער פון דער עקאנאמישער אפטיילונג פון סיר דזשארדזש וויליאמס אוניווערסיטעט. איר זעט, איך האב אים געגעבן אלע טיטולן. איצטערט נעמט איבער.
א דאנק אייך, חבר געיל. טייערע פריינט, מיר דוכט אז וואלט געווען רעכט מיר זאלן טאקע איצטער אויסהערן די אלגעמיינע רעזאלוציע, און דאן במשך פון אן ערך א שעה, ווייל מ'לייגט פאר אז מ'זאל ענדיגן.

אלגעמיינעם סינטעז פון די רעזאלוציעס אויף אידיש, און דאן וועלן מיר נאך האבן אייניגע אויף ענגליש, און טאראנטא האט אויך געבעטן איבערגעבן מצד זיי אויך עטליכע צוגאב רעזאלוציעס, איז וועל איך, איך האף אזוי ווי איך זע אז הגם איר זענט שוין מסתמא היפשליך פארמאטערט פון די אלע וואנדערונגען פארויס און צוריק,

נישט קיין עשרת הדיברות, אבער ס'איז אזוי אויסגעקומען אז ס'איז צען. די נאציאנאלע קאנפערענץ פאר אידיש צונויפגערופן פונעם קאנאדער אידישן קאנגרעס שטעלט פעסט, ס'איז די דעקלאראטיווע טייל, איינס. דורות אידן האבן גערעדט, געלערנט און געשאפן גרויסע קולטור אוצרות אין דער אידישער שפראך במשך פון הונדערטער יארן. צוויי.

א', צו מאכן אלע קאלעקטיווע און יחידישע באמיאונגען אז דער מאקסימום אידישע קינדער אין שולאלטער זאל באקומען א גרונטיגע אידישע דערציאונג, און אז אין אלע בילדונגס אנשטאלטן פאר אידישע קינדער אויף אלע מדריגות זאל די אידישע שפראך און ליטעראטור געלערנט ווערן אין דער געהעריגער מאס. ב'.

טאראנטא, וויניפעג, וואנקווער, קאלגערי און די קלענערע אידישע שולן פון לאנד וואס שטייען אויף זייער פאסטן שוין צענדליגער יארן און באנוצן זיך מיט דער אידישער שפראך אין זייער טעגליכער ארבעט פון געזעלשאפטליכער טעטיקייט און האבן דערמיט אויפגעהאלטן דעם פלאם פון אידישער גייסטיקייט און פאלקסטימליכקייט.

א חוט המשולש, א פאדעם אין דרייען פאראייניגט, און נעמליך, דאס שאפן די אידיש קאטעדרע אין ירושלימ'ער אוניווערסיטעט, אנגעפירט פון דעם אויסגעצייכנטן אידיש פארשער דוב סדן. צוויי, דאס ארויסגעבן דעם ליטערארישן זשורנאל די גאלדענע קייט, רעדאַקטירט פֿונעם פּאָעט אַבֿרהם סוצקעווער, און לעצטנס די גרינדונג פֿון דעם ליטעראַטור-פּרײַז פֿאַר דער שאַפֿונג אין ייִדיש צום אָנדענק פֿון דעם דיכטער איציק מאַנגער. די קאָנפֿערענץ דריקט אויס אָבער איר האָפֿענונג, אַז די פֿאַרשטענדעניש פֿאַר דעם גרויסן באַטײַט פֿון דער ייִדישער שפּראַך און ליטעראַטור וועט פֿירן צו דער פֿולקומער געזעלשאַפֿטלעכער אָנערקענונג און גלײַכבאַרעכטיקונג

נאך די צען פונקטן, מיט א געפיל פון טיפער באפרידיגונג, פרעזענטירן מיר די דעקלאראציע צו די דעלעגאטן פון דער ערשטער נאציאנאלער קאנפערענץ פאר אידיש אין דעם גלויבן אז דער אל-קאנאדער יידישער צוזאמענפאר וועט סטימולירן די צענטראלע אנפירנדיקע יידישע קערפערשאפטן און וויכטיקע יידישע ארגאניזאציעס איבער'ן לאנד